א גוטן חשובע צוהערערס דא איז אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות, זאגט די הייליגע מחבר, סימן תקפא, סעיף ב', נוהגים להתענות ערב ראש השנה, מ'פירט זיך צו פאסטן ערב ראש השנה, הגה זאגט די הייליגע רמ א והמדקדקים די זענען מדקדק נהגו פירן זיך שכל אחד מתענה עשרה ימים אז יעדער פאסט צען טעג וכן נכון לעשות און אזוי אויך איז ריכטיג צו טוהן צו פאסטן צען טעג זאגט די הייליגע רמ א ווייטער וכל אלו התעניות די אלע תענית'ן וואס מען פאסט אין צריכים להשלים דארף מען נישט פאסטן א גאנצן טאג. ואין קורין בשני וחמישי ויחל, אפילו בערב ראש השנה, און מען ליינט נישט שני און חמישי, מאנטאג און דאנערשטאג לייענט מען נישט ויחל, אפילו ערב ראש השנה לייענט מען נישט ויחל, ווען ס'געפאלט מאנטאג און דאנערשטאג, ועיין לעיל סימן תקסב, סעיף ב', ואם חל ברית מילה בערב ראש השנה, אויב ס'געפאלט א ברית ערב ראש השנה, יכולים לאכול, קען מען עסן, ורבים נוהגים, און אסאך פירן זיך לאכול בערב ראש השנה קודם עלות השחר צו עסן ערב ראש השנה פאר די עלות, משום חוקת הגויים הנוהגים להתענות בערב חגיהם ווייל ס'איז דא אזא ווייל די גויים פאסטן ערב זייער חגא ממילא אונז ווילן נישט טון אזוי ווי די גויים. ממילא וועגן דעם עסט מען פאר ס'ווערט טאג, ויכולים לאכול בלא תנאי אחר שכן נהגו, מ'מעג עסן אן א תנאי, מ'דארף זיך נישט אויסנעמען א תנאי מ'עט עסן פאר ס'איז טאגס, סתם ביי תענית דארף מען זיך אויסנעמען א תנאי מ'גייט עסן פאר ס'איז טאג אפילו נאך מ'שלאפט, אבער דא דארף מען זיך נישט אויסנעמען וויבאלד אזוי די מנהג אזוי פירט מען זיך, דארף מען זיך נישט אויסנעמען. די מגן אברהם ברענגט אראפ פון די של"ה הקדוש, אז די שליח ציבור די בעל תפילה פון די ימים נוראים און די בעל תוקע דארפן זיך מפריש זיין דריי טעג פון יעדע זאך דריי טעג פאר ראש השנה פון יעדע זאך וואס ברענגט א טומאה און זאלן לערנען די כוונות פון די תפילות און די תקיעות פון די זוהר הקדוש. און די באר היטב זאגט אז פון אלול ווען מען שרייבט ווען א מענטש שרייבט אין זיין בריוו א בריוו פאר א חבר דארף ער שרייבן אנפאנג אז ער בעט א שנה טובה א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאר. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואכעדיגע שיעור, נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מען האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, און מען זאל קענען דינען דעם באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.